ענטפערט דער אלטער רבי, הנה יהודה נקרא על שם הפעם אודה, והוא בחינת הודאה שבכל נשמות ישראל. דער אלטער רבי זאגט, פארשטייט אז יעדער איינער פון די י"ב שבטים איז כנגד דער, איז יעדער איינער פון די שבטים איז א געוויסער דרך, א געוויסער סדר אין עבודת השם. איז יהודה, וואס איז דער, וואס איז, וואס איז, און דער, און מ'וויל וויסן וואס איז דער דרך העבודה פון יעדער איינער פון די שבטים, ווייסט מען פון זייערע נעמען. איז יהודה איז נקרא על שם, פארוואס האט לאה א נאמען געגעבן יהודה יהודה, ווייל על שם הפעם אודה את השם, אזוי האט זי געזאגט הפעם אודה את השם, יהודה איז דער ענין פון הודאה, הודאה להשם, הודאה להשם דאס איז יהודה, וואס הייסט הודאה, זאגט דער אלטער רבי דאס איז מודים אנחנו לך ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים. ס'איז דא אן ענין וואס וואס אידן זענען זענען מודה צום אייבערשטן, זענען משתחווה צום אייבערשטן. און דער אלטער רבי וועט דאס מבאר זיין בפרטיות אביסל ווייטער אין מאמר. דאס איז דא די נקודה פון הודאה וואס איז דא ביי אידן. וואס איז דער טייטש פון הפעם אודה את ה'? הפעם אודה איז אלא שלמטה לפי שהוא תחת הזמן נקרא הפעם אודה שלא כל העתים שוות. אבל למעלה במקור חוצב נשמתם הוא למעלה מן הזמן. ושם נקרא יהודה. כי היו"ד מורה על ההווה כמו ככה יעשה איוב. דאס הייסט אזוי, ס'דא ווי די נשמה מצד עצמה, די נשמה אליין, אלעמאל האט אין זיך דער מדריגה פון הודאה. מ'וועט זען שפעטער וואס די מדריגה פון הודאה איז. די נשמה האט אלעמאל די מדריגה פון הודאה. אבער בשעת די נשמה קומט אראפ אין א גוף, בכדי אז דער הודאה זאל נתגלה ווערן, איז דאס נישט נישט ווי אלע מאל קען דער בחינת הודאה פון די נשמה נתגלה ווערן, דאס איז נאר הפעם לאחר וואס איז געווען ראובן שמעון און לוי, נאר יעמאלט האט געקענט זיין בחינת יהודה. די נשמה מצד עצמה ווי זי אליין איז, וואס דאס איז יהודה ווערט אנגערופט דער נאמען יהודה גייט אויף די נשמה ווי עס איז מצד עצמה די נשמה אליין, די נשמה אליין אלעמאל האט די ענין פון הודאה. די נשמה. און דערפאר ווערט ער אנגערופן יהודה. דער אלעמאל דער יוד, דער יוד ווייזט אז מ'וויל זאגן אז א זאך איז א שטענדיגע זאך, רופט מען עס אן מיט א יוד, דאס איז א שטענדיגע זאך. איז דער ענין הודאה איז אלעמאל דא ביי די נשמה, אבער בשעת די נשמה קומט אראפ אין א גוף, בכדי אז דער ענין זאל נתגלה ווערן אין גוף, איז דאס נאר נאך א הכנה והקדמה פון ראובן, שמעון און לוי.

דאס איז דער ביטול וואס איז דא ביי אידן צום אייבערשטן, השתחוויה הייסט, וואס הייסט אז א מענטש איז זיך משתחווה, אדער איך ווייס נישט וואס איז דער ווארט אויף ענגליש פאר הודאה, איך מיין אז מען איז מתרגם טו עקנאלידזש, אדער צו צו טו עדמיט, טו עדמיט, טו עדמיט, מען איז מודה, סאו השתחוויה הייסט אז א מענטש, א מענטש איז זיך נישט מתחשב, ער לייגט זיך אוועק אויף א זייט, דאס איז דער. זז. דאס איז דער מושג פון הודאה. דער מושג פון ביטול, די ערשטע זאך איז, אז צו איך בין, צו איך פארשטיי דעם ענין צו נישט, איך לייג זיך אוועך אויף א זייט, איך בין מודה אז יענער איז גערעכט. דאס איז, דאס איז אן אוועקלייג, דאס איז דער מושג פון הודאה. ביטול. און אלעמאל איז דער מושג פון ביטול, אדער דאס איז אלעמאל דער התחלת העבודה. אלעמאל יהודה, דאס איז דער ערשטער, דער ערשטער זאך, דער ערשטער, דער ערשטער אריינגאנג צו עבודת השם איז הודאה. שטייט אלעמאל, וואס איז דער אלטער רבי זאגט אין תניא, ברמ, וואס איז ראשית העבודה? וואס איז די ערשטע זאך וואס א איד דארף ער זיך איינקארבן אין זיין עבודת השם? קבלת עול מלכות שמים, דאס איז די ערשטע זאך, מען דארף מען דארף מודה זיין צום אייבערשטן, צו מען פארשטייט יא, צו מען פארשטייט נישט, און מודים אנחנו לך, מען דארף זיך משתחווה זיין. דא בנוגע דא מיטאמאל זאגט מען אז ווען קען מען אנקומען צו יהודה נאר לאחרי ראובן שמעון ולוי, דאס איז איינע פון די דארף דארף דארף ערשט טאקע פארשטיין וואס איז דער דאס איז דער חידוש פון דער מאמר בעצם. בדרך כלל זאגט מען אז יהודה איז די ערשטע זאך, דער ערשטער צוטריט צו עבודת השם איז יהודה, פריער דארף מען זיך מבטל זיין, מען דארף מודה זיין צום אייבערשטן, מען דארף זיך אוועק לייגן, קבלת עול מלכות שמים, יהודה איז אלעמאל קבלת עול מלכות שמים, די לעצטע מאמר ויגש, אלטער רבי רעדט, יהודה איז קבלת עול מלכות שמים, דאס איז לכאורה די ערשטע זאך, הודאה, דאס איז ביטול, דאס איז די ערשטע זאך. דא זאגט די אלטער רבי אז בכדי צו קומען צו יהודה ס'איז הפעם אודה, וואס איז הפעם אודה? איצטער קען איך לויבען, איצטער קען איך מודה, פארוואס איצטער? לאחרי ראובן שמעון ולוי, נאר יעמאלט קען מען זיך מבטל זיין, ס'איז, מבטל זיין זיך איז לאו דווקא דער אנהויב, אמאל דארף מען, פריער דארף מען טון ראובן שמעון ולוי, דאס איז נישט די ענינים פון ביטול, ראובן שמעון ולוי זענען ענינים וואס א מענטש בויט זיין אייגענע מציאות, ראובן, ווי דער אלטער רבי שפעטער מבאר, ראובן שמעון לוי איז אלץ זאכן וואס א מענטש בויט אויף אין זיך א קשר פון זיין מציאות צום אייבערשטן, נישט מיט מבטל זיין, ווי מען וועט זען, און נאר נאכדעם וואס א מענטש איז שוין א אויסגעבויטער מענטש אינגאנצן, נאר יעמאלט קען זיין דער מושג פון הודאה, נאר יעמאלט קען זיין ביטול. קען זיין הפעם אודה את השם. דאס איז א נקודה מיוחדת. זאגט ער, וענין א, לאמיר איבערהיפן די, ס'איז דא א הגהה, ס'ענדיגט זיך אויף ביי די סוגריים, וענין הפעם, וענין הפעם אודה, וואס איז די הפעם? היינו אחר לידה והתגלות בחינת ראובן, שמעון ולוי, שהם הם הגורמים לבחינת הודאה זו. וזהו יודוך אחיך, וואס איז פשט יהודה אתה יודוך אחיך? ווען איז יהודה? ווען איז הפעם אודה, דאס איז נאר לאחרי וואס איז דא יודוך אחיך, דאס איז די אחיך, דאס איז גורם די אודה, דאס איז נאך א זאך, הודאה דאס איז ביטול, איז זיך אוועק לייגן פארן אייבערשטן, און ווער איז און ראובן שמעון ולוי ווי מען וועט זען שפעטער איז דאס נישט דער ענין פון ביטול, דאס איז דאס איז פארקערט דאס איז דער מציאות פון דער מענטש, און דא זאגט ווער איז גורם דער ביטול, נישט נאר ביטול איז נישט די ערשטע זאך, די ערשטע זאך דארף זיין ראובן שמעון ולוי, און זיי דווקא זענען גורם צו דער ביטול. ראובן שמעון ולוי וועלן גורם זיין צו דער ביטול. דער ביאור ענין זה הנה ראובן איז פריער איז ער מבאר ראובן, דערנאך איז ער מבאר שמעון, דערנאך איז ער מבאר לוי, ראובן איז די גרעסטע אריכות, שמעון און לוי איז מער בקיצור, דערנאך איז די אלטע רבי מבאר וואס איז יהודה. איז לאמיר אנהייבן מיט ראובן. הנה וביאור ענין זה הנה ראובן הוא על שם ראו בן. בחינת ראייה. ובחינת ראי' זו היא הגורמת המשכת בחינת האהבה, ראובן ראו איז ראי', זען, בן איז אהבה, שטייט אהבה איז בחינת דכר, בחינת זכר, בן איז אהבה, איז ראובן ראי' און בן ראי' ברענגט אהבה, ברענגט בן. איז דער ראי', דאס איז דער ענין הראי' בעבודת השם וואס ברענגט אז א איד זאל ליב האבן דעם אייבערשטן. איז מען זאגט פריער יהודה איז ביטול, וואס איז ראובן? ראובן איז פארקערט, א ענין פון אהבה, אהבה איז איז נישט קיין, נישט א מענטש לייגט זיך אוועק צום אייבערשטן, ער האט ער האט עס ליב, ער האט עס ער וויל דאס, דאס איז דאס דאס איז דאס איז די זאך וואס ער האט ליב, דאס איז זיין מציאות, ער זוכט, דאס איז זיין ליבשאפט, דאס איז נישט קיין ביטול. איז די ערשטע זאך זאגט דער אלטער רבי וואס איז די ערשטע שבט, דער ערשטער דער ערשטער

כמו שכתוב כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם. דארטן שטייט אין פסוק אז דער אייבערשטער מ'וויל ארויסברענגען די ליבשאפט, די חביבות וואס דער אייבערשטער האט צו בני ישראל, צו אבותיכם, אזוי ווי דער תאנה, דער ערשטער תאנה וואס ערשט הייבט זיך אן, ערשט הייבט זיך אן ווערן גרייט, איז כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם, ראיתי דאס איז דער א לשון אהבה אין פסוק. וזהו כי ראה, דאס איז שוין א, דער אלטער רבי טייטשט אפ, וואס, אויף די אלע ווערטער וואס לאה האט געזאגט. פארוואס האט זי א נאמען געגעבן ראובן ראובן? כי ראה השם וגומר, כי עתה יאהבני אישי, לאחר וואס איך האב א ראי' אין שם השם, א ראי' אין אלוקות, איצטער קען זי שוין האבן אהבת השם. דאס איז דאס איז דער טייטש פון וואס לאה האט געזאגט, לאחר וואס איך האב ראי' אין אלוקות קען איך ליב האבן דעם אייבערשטן.

סיי ברכת קריאת שמע און סיי די ערשטע פרשה פון קריאת שמע און שמעון איז די פרשה שניה פון קריאת שמע אזוי אין דער מאמר טייטשט זיך אויף וואס איז דער חילוק פון ראי' מיט שמיעה ראי' אלעמאל ווייסט ראי' ראי' איז מקרוב שטייט און שמיעה איז מרחוק דאס הייסט ראי' א מענטש דער מוס דער אמת'ער מושג מיט שמיעה וואס חסידות איז מבאר דער מושג פון הערן א זאך הייסט אז עמיצער האט עפעס געזען א געוויסער זאך און ער גיט עס איבער צו א צווייטן איינער הערט עס א אמת'ער שמיעה הייסט אז דער דער וואס האט עס געזען קען עס קען קען גוט מתאר זיין און גוט איבערגעבען דאס וואס ער האט געזען. אפילו דער וואס האט עס צו ער קען גוט איבערגעבען דער זאך וואס ער האט אליין געזען קען ער עס איבערגעבען צו א צווייטן. און דער מענטש, עמיצער וואס האט א גוטער חוש השמיעה קען גוט הערן א זאך קען ער קען ער קען ער ביי זיך גוט מצייר זיין פונקט וואס יענער האט געזען. קען עס מצייר זיין בכל הפרטים. ער קען קלאר האבן דער תמונה ווי יענער האט עס געזען, קען ער דאס גוט מצייר זיין, אבער אף על פי כן זעט ער עס נישט. און בשעת ער וועט עס זען וועט עס גורם זיין אן אנדערע סארט זאך אינגאנצן. פארוואס איז דאס? איז דער נקודת הדברים איז, דער מושג פון שמיעה איז אז איך האב איך האב אליין נישט די זאך, די זאך איז נישט מיינער א זאך. דאס איז דער דאס איז דער ענין פון שמיעה, דאס יענער האט עס געזען, יענער האט געהאט א יענער האט א שייכות מיט דער געוויסער זאך, דער אויפטו פון שמיעה איז אפילו אז איך בין ווייט פון א זאך, איך האב עס אליין נישט געזען, קען איך קען מען קען מען עס איבערגעבן צו מיר, הגם אז דער זאך איז נישט בשייכות צו מיר, איך האב נישט געהאט דער איך האב נישט עקספיריענסד יענע זאך, דער זאך האט נישט קיין שייכות צו מיין, איך האב עס נישט עקספיריענסד איך האב עס אליין נישט געזען, איך קען הערן וועגן דעם, הערן איז א ספעציעלער כח וואס א מענטש האט, די מושג פון שמיעה וואס רעדט זיך אין חסידות איז א ספעציעלע חוש וואס א מענטש האט אז ער קען צו צו ווי זאגט ער צו צו צו האבן א יחס מיט עפעס צו צו רילעיט צו האבן א רילעישאן מיט א זאך וואס ער האט אליין האט נישט קיין שייכות מיט דעם דאס איז שמיעה איך האב אליין דאס נישט געזען אבער אים אבער איך קען איך קען מיר גוט מצייר זיין און מתאר זיין דעם גאנצן ציור הדבר הגם איך האב עס אליין נישט געזען דאס איז דער מושג פון שמיעה. ראי' איז אז איך אז איך האב אז איך האב אליין געזען די זאך, איך האב אליין עקספיריענסד די זאך, איך האב אליין א שייכות מיט די זאך, דאס איז ראי', ראי' איז קירוב, קירוב הייסט אז דער זאך איז נאנט מיט מיר און איך האב, דאס איז א זאך וואס איך האב א שייכות דערצו, דאס איז דאס איז דער מושג פון ראי' וואס רעדט זיך אין עבודה. וואס מיינט דאס אין עבודת השם? ראי' הייסט אז א מענטש האט א מוחשיות אין עניינים פון גדלות השם, ער האט א מוחשיות אין דעם, ער איז זיך מתבונן אין זאכן וואס האבן א קירוב צו דער, וואס האט א קירוב צו אים, מה גדלו מעשיך ה', מה רבו מעשיך ה', עניינים פון אלוקות וואס זענען בקירוב צו דער מענטש, וואס זענען בקירוב צו זיינע עניינים, און דער ענין פון השגחה פרטית למשל, זאכן וואס, עניינים פון אלוקות וואס זענען, וואס זענען. וואס זענען אין אונזער וועלט, נישט זאכן וואס זענען ווייט פון אונז, זאכן וואס זענען מלכתחילה שייכות צו אונזערע עניינים, עניינים פון מה רבו מעשיך ה', מיר לעבן דאך אין דער וועלט, בשעת א איד איז זיך מתבונן מה גדלו מעשיך ה', זעט ער אין זיין אייגענער ד' אמות, זעט ער אלוקות, דאס איז ראי', ראי' הייסט אז מיין שייכות מיט אלוקות איז א קירוב'דיגע שייכות מיט אלוקות, איך זע עס אליין, איך איך איך בין דאס, איך בין דאס, איך לעב, איך איך לעב עס דורך אליין. איך לעב, איך לעב אליין דורך אלוקות, און נישט אז אימיצער דערציילט מיר א זאך וואס איך דארף עס אנהייבן מתאר זיין צו זיך און איך האב נישט די זאך אליין. ראי' הייסט די זאך איז בקירוב מיט מיר, איך לעב מיט דעם, איך פיל דאס, איך בין דאס מרגיש, דאס איז א זאך וואס איך קען צוקוקן צו דעם, ס'איז זאך פון מיין אייגענער וועלט, ס'איז מיין אייגענער ענין, דאס איז ראי', ראי' איז א קירוב, א קירוב'דיגע שייכות מיט א זאך, ס'איז א זאך וואס איז אין מיין, אין מיין רמה, אין מיין מדריגה און איך קען, איך קען עס זען, איך קען עס, איך האב עפעס, איך האב א זעעוודיגע שייכות מיט דעם. די התבוננות פון ראי' אז א איד האט א מוחשיות'דיגער א מוחשיות'דיגער הבנה אין געטליכקייט, א מוחשיות'דיגער ענין פון געטליכקייט, דאס איז פון ראי'. ראי' שכלית, ניין? ראי' שכלית. אוודאי ראי' שכלית, מ'קען נישט זען דעם אייבערשטן בעיני בשר ביז משיח וועט קומען, אבער ס'א ראי' דער ווארט איז אז א מענטש האט א מוחשיות אין אלוקות, דאס איז די מושג פון ראי'. דאס הייסט א קירוב, ער האט א קירוב מיט'ן אייבערשטן. ווי האט ער א קירוב מיט'ן אייבערשטן? אז ער האט א מוחשיות אין געטליכקייט. ס'נישט א ווייטער זאך וואס ער דארף עפעס, ער דארף הארעווען אויף אויף דערהערן דאס, דאס מתאר זיין צו זיך, ער זעט די זאך אליין, די זאך אליין איז בקירוב צו אים, איז דאס לעת זכות, דאס איז דער ענין פון פסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה רעדט מען וועגן זאכן פשוט'ע עניינים גדלות השם בנוגע צו ענייני העולם, בנוגע צו ענינים פון וועלט, דאס איז זאכן וואס זענען בקירוב צו א מענטש, יהללו שמו במחול בתוף וכינור, מען רעדט אלץ עניינים, עניינים פון גדלות השם וואס מיר האבן א שייכות, אלץ פון אונזער וועלט, עניינים וואס רעדן זיך אין פסוקי דזמרה. דער אלטער רבי זאגט בשעת א איד נאך פסוקי דזמרא און מען ענדיגט אויף רעדן מה גדלו מעשיך השם בנוגע צו ענייני עולם הזה ממש קען מען קען מען זיך אביסל אויפהייבן און האבן א ענין פון ראי' אויכעט אין די דרגות פון מלאכים דאס אבער דאס איז אלץ א ענין פון קירוב און ראי' וואס א מענטש האט א מוחשיות אין געטליכקייט עניינים פון געטליכקייט וואס זענען גילויים פון אלוקות אין אונזער וועלט אין אונזער וועלט וואס מען קען האבן א דירעקטן יחס מיט דעם איך קען עס אליין זען קיינער דארף עס מיר נישט, מען דארף עס מיר נישט דערציילן, איך קען עס אליינס זען, איך קען האבן א דירעקטן יחס מיט דעם. דאס איז ראי'. וואס איז דאס גורם, וואס פאר א תוצאה ברענגט עס אין א מענטשנ'ס הארצן אז ער האט ליב דעם אייבערשטן, דאס איז דאס איז א תנועה פון קירוב, א מענטש פילט א שייכות צום אייבערשטן, דער אייבערשטער איז א זאך אין זיין וועלט, ער קען דאס זען, ער קען זען די טייערקייט פון דעם, ער האט א מוחשיות אין דעם, דאס ברענגט צו א מענטשן א ליבשאפט, אן אהבה צום אייבערשטן, דאס איז ראי'. דאס דאס דאס זאגט דער אלטער רבי רעדט דאס איז איין ווארט פון ראי' איז קירוב וואס דערפאר ברענגט ראי' וואס דערפאר דאס פסוקי דזמרה דער אלטער רבי רעדט נאך א זאך אין ראי' בשעת א מענטש האט א זאך בקירוב צו זיך א מענטש קען זען א זאך איינע פון די תכונות פון ראי' איז אז בשעת א מענטש זעט א זאך אז דאס איז דווקא ביי זען א זאך וואס א מענטש האט א געשמאק אין דעם אז מען זעט א זאך וואס א זאך וואס מען האט א חוש אין דעם א זאך וואס האט א געשמאק אין דעם איז בשעת דער מענטש זעט עס ווערט ער איינגעזונקען אין די זאך וואס ער האט געזען. א מענטש האט א מענטש וואס האט זייער שטארק ליב א מענטש האט זייער שטארק ליב טבע א מענטש האט זייער שטארק ליב ציורים תמונה שיינע ציורים און בשעת ער קען ביי זיך מצייר זיין מיט זיין מחשבה ער קען זיך מצייר אימיצער וועט אים דערציילען א מוראדיגע סארט מחזה וואס ער האט געזען און ער האט זייער א שטארקען חוש אין אין א מחזה נעים אין א שיינער מחזה יענער וועט אים יענער האט עס אליין געזען ער וועט עס מצייר זיין בכל הפרטים און ער וועט עס זיך אליין מצייר זיין ביי זיך אין קאפ פונקט ווי יענער מחזה האט אויסגעזען. אבער דאס וועט נישט פועל'ן אז ער זאל זיך ער זאל זיך ער זאל ווערן איינגעזונקען אין דער מחזה. קיין קישור פנימי צווישען אים מיט דער מחזה וועט נישט ווערן. ער קען הערען וועגען דעם, און ער קען אפילו הנאה האבען פון דער דער תיאור פון דער מחזה, אבער דאס איז דאס, הנאה האבען פון דער מחזה, און דאס איז דאס. בשעת דער מענטש וועט זעהן דער מחזה, און א מענטש האט א חוש אין אזא מין סארט מחזה, ווערט ער ווערט ער צוגעקלעבט צו דעם. ווערט ער איינגעזונקען אין דעם, ער ווערט בלוע אין דעם, ער ווערט ער ווערט אינגאנצן איינגעשלונגען אין דער מחזה. איז דער תכונה פון ראי' איז אז בשעת בשעת דער מענטש זעט די זאך אליין ווייל די זאך איז בקירוב צו אים, ווערט ער איינגעזונקען אין דעם. און דער אלטער רבי זאגט, וואס איז דער ענין פון פסוקי דזמרה, א מענטש זאל האבן א ראי' אין אלוקות, ראי' אין אלוקות הייסט, האבן עניינים מוחשיים פון געטלעכקייט וואס מיר קענען וואס מיר קענען אליין דורכלעבן, וואס מיר לעבן דאס אדורך אליין, עניינים פון וועלט וואס זעט זיך אלוקות, איז דאס איז איין זאך פון ראי', אבער דאס ברענגט אבער נאך א זאך, וויבאלד אז ס'איז עניינים מוחשיים פון געטליכקייט און אפילו קענען דאס זען, עניינים פון ראי', ווערט א מענטש איינגעזונקען אין דעם. וואס דערפאר איז פסוקי דזמרה חזר'ט זיך איבער די זעלבע זאכן נאכאמאל. פארשידענע זאכן בתוף וכנור, אין די הללוקות, חזר'ן זיך איבער נאכאמאל די זעלבע תוכן אפאר מאל, הללו קל בקדשו, מען נוצט א פאר איך טראכט וועגן די כלי זמר ווייל מען זאגט די זעלבע זאך אין אותיות אחרות מען זאגט פריער בתוף וכנור יזמרו לו כי רוצה השם בעמו דערנאך זאגט מען נאכאמאל מיט מיט א גאנצע רשימה פון כלי זמר די זעלבע זאך נאכאמאל און נאכאמאל ווייל בשעת א מענטש זעט א זאך ווערט ער איינגעשלונגען אין דעם ווערט ער צוגעקלעבט צו דעם קען ער זען נאך ער האט שוין געזען הגם ער האט שוין געזען פריער, וואס דארף ער זען נאך? אבער בשעת ער זעט עס, ווערט ער פארבונדען מיט די זאך וואס ער האט געזען, קען ער זיך נישט אפטרעטן דערפון, זעט ער עס נאך, ער ווערט ער ווערט צוגעקלעבט צו דעם. אוודאי טראכט ער וועגן דעם נאך און נאך, נישט אז ער זוכט פארשטיין בעסער די זאך, אז מען פארבינדט זיך מיט עפעס, איז ווערט מען פארבונדען מיט דעם, טראכט מען עס איבער, ווערט מען ווערט מען איינגעשלונגען אין דעם, איז אוודאי גייט דער ענין נאכאמאל אין זיין קאפ און נאכאמאל אין זיין קאפ,

כי עיקר הכוונה בסיפור שבחו של מקום איז כי לא די בידיעה לבדה, נישט גענוג אז א מענטש זאל וויסן אז ס'זאל זיין עפעס א ווייטע, ס'איז דא א אייבערשטער, ס'איז דא א אייבערשטער, א גרעסערע אייבערשטער, עפעס א ווייטע זאך, עפעס א ווייטע אייבערשטער, דאס איז נישט גענוג, פארוואס איז דאס נישט גענוג? ווייל ס'איז בחינת העלם, ווייל דער מענטש אליין שפירט, ער לעבט עס נישט דורך, ער לעבט עס נישט דורך, ס'איז א ווייטע זאך, ער קען וויסן פון דעם, און ער ווייסט זיכער אז ס'איז אמת אויכעט, אבער עס דארף זיין א זאך וואס א מענטש לעבט עס אדורך, ס'דארף זיין א גילוי צו אים, ער דארף עס זען. זען עס דארף זיין במוחש צו אים נישט נישט נישט א נישט א באהאלטענע זאך פון אים א וועז א א זעהעוודיגער זאך א זאך וואס מ'קען זען אפילו גנבא אפום מחתרתא וכו' דער אלטער רבי זאגט בשעת א מענטש זעט נישט די אלוקות יעמאלט איז דאס א ווייטע זאך קען קען ער אמאל פארגעסן וועגן דעם אויכעט און נישט פארגעסן א גנבא אפום מחתרתא טראכט ער וועגן א גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי ער דאווענט וויבאלד די אלוקות איז א ווייטע זאך האט עס נישט קיין השפעה אויף זיין לעבן א גנב, ער איז א גנב, ער האט ליב גנב'ענען. אז ס'איז דא אן אייבישטער, אבער בשעת דער אייבישטער איז נישט קיין דבר המוחשי צו א מענטשן, אמאל, אסאך מאל לערנען מיר דאס אזוי, חסידות, אמאל לערנען חסידות קען עס אויך לערנען אזוי, אדער לערנען בכלל איז אזוי. א מענטש, מ'קען, מ'קען אפלערנען א בלאט גמרא, צו אפלערנען א שטיקל שולחן ערוך, און מ'לערנט עס אדורך און, און, דער ענין, מען כאפט אמאל בשעת בשעת מען איז ממחיש די זאך צו זיך, מען ברענגט ארויס דער ענין וואס מען לערנט אין שולחן ערוך צו צו מען איז ממחיש דאס אין אונזער לעבן, כאפט מען זיך וועגן וואס וועגן וואס דא רעדט זיך, און דאס יעמאלט הייבט יעמאלט ווערט ווערט ביים מענטשן א שינוי מצד דעם וואס ער לערנט. סתם ווי אזוי מען לערנט די ווערטער פון שולחן ערוך, מען לערנט די ווערטער פון די גמרא, מען לערנט עס, מען לערנט מען לערנט מען לערנט, מען קען פארשטיין די גמרא אויכעט, מען וועט זיך נישט כאפן ווי דער זאך וואס האט דער מושג, בייטן עפעס ביי מיר אין לעבן. בשעת מען הייבט אן ממחיש זיין ברענגען דוגמאות מוחשיות אין טאג טעגליכן לעבן לגבי דעם, מיטמאל כאפט מען זיך אז איך בין נישט פונקט ווי דער זאך. יעדער איינער ווייסט חנך לנער על פי דרכו, יעדער איינער ווייסט אז מען דארף אזוי מחנך זיין א קינד, פארשידענע זאכן. ווייסט ער וועגן דעם. בשעת מ'הייבט אן ברענגען דוגמאות מוחשיות, כאפט ער זיך אז ער איז נישט פונקט אזוי ווי דער פסוק איז, אבער בשעת ער האט געטראכט דעם פסוק, ער האט פארשטאנען דעם פסוק, האט עס אים נישט געביטן. ווען ער האט אים געבראכט דוגמאות מוחשיות, כאפט ער זיך. ווייל בכדי אז א געוויסער ענין, א מושג, זאל משנה זיין דעם מענטש, דארף ער ממחיש זיין דעם ענין צו זיך, יעמאלט קען ער קען ער עס אים בייטן. בשעת א מענטש ווייסט וועגן דעם אייבערשטן, ער גלייבט אלץ וואס שטייט אין תורה, קען ער נאכאלץ זיין א גנב, גנבא אפום רחמנא קריא, ער דאווענט אויכעט, סיי שחרית מנחה און מעריב, אבער ער דאס ער טייטשט עס נישט אפ צו זיך און ער איז עס נישט ממחיש צו זיך, וועט ער וועט ער עס נישט פועל זיין אויף זיין לעבן, ער וועט נישט מרגיש זיין ווי דער זאך איז בסתירה צו דעם וואס ער ווייסט, בשעת ער איז דאס ממחיש, ער זעט דאס, יעמאלט יעמאלט בייט עס אים טאקע, ער כאפט זיך אז איך בין נישט פונקט ווי דער זאך איז. דאס איז דער דער דער נחיצות פון ממחיש זיין די ענין פון אלוקות. ווען ולא יבוא לקיום ואהבת, לקיום ואהבת אז זיין דווקא א דבר הקיים, כי אם כשיצא מההעלם אל הגילוי. מבחינת ידיעה לבחינת ראייה ממש. מען זאל עס טאקע זען, דער אלטער רבי מיינט, ער זאגט פריער ראי' איז עיני השכל, דער אלטער רבי וויל דא נישט קוועטשן די ווארט אז עס איז עיני השכל, אז מען זאל עס טאקע, עס זאל זיין א דבר המוחשי, דאס וויל דער אלטער רבי זאגן. עס זאל זיין א זע, א מוחשיות'דיגער זאך. נישט סתם הערן א זאך פונדערווייטנס, א מוחשי שבבחינת גילוי, לאסתכלא דווקא. ווי איז דאס? ווי קען א מענטש פועל'ן ביי זיך אז געטליכקייט זאל זיין א מוחשיות'דיגע זאך ביי אים, היינו על ידי שירבה לספר שבחיו יתברך ולהעמיק דעתו איך שמלכותך מלכות, די אלטער רבי גיבט א גאנצע, די אלטער רבי אליין ווערט אויכעט איינגעשלונגען אין דעם אין דעם ראי', און די אלטער רבי רעדט עפעס א גאנצע אריכות, בשעת עס קומט צו, זאג פריער, בשעת עס קומט צו די ענין פון ראובן, אהבה מיט ראי', די אלטער רבי פארלירט זיך אויכעט.

והנה כתוב בכל לבבך ואמרו רז"ל וואס איז בכל ואהבת דארף זיין בכל בכל לבבך האט מען געענדיגט פסוקי דזמרא און יוצר אור און מען קומט צו קריאת שמע לאחר ווען מ'האט פסוקי דזמרא מיט יוצר אור ווערט ואהבת אבער כדי אז זאל ווערן ואהבת דארף זיין פריער שטייט בשני יצריך סיי מיטן יצר טוב און סיי מיטן יצר הרע מיטן יצר הרע די אלטער רבי וויל דא טייטשן וואס לאה האט געזאגט כי ראה השם בעניי כי עתה יאהבני אישי איז צוזאמען מיט דעם וואס ווי קען ווי קען א איד צוקומען צו אהבת השם צו יאהבני אישי דארף פריער זיין א ראי' א מוחשית ראי' אבער צוזאמען מיט דער ראי' דארף זיין כי ראה השם בעניי וואס די אלטער רבי וויל דא אויפטייטשן וואס איז דער בעניי איז די אלטער רבי מבאר וואס זאגט ואהבת השם אלקיך בכל לבבך וואס בכל לבבך בשני יצריך איז אזוי טייטשט מען אלעמאל אז די עבודה איז אז נישט נאר זאל א מענטש ליב האבן דעם אייבערשטן מיט זיין מיט זיין נפש אלוקית א מענטש דארף ליב האבן דעם אייבערשטן אויך מיט זיין נפש הבהמית דאס פארשטייט מען אלעמאל. דא טייטשט די אלטער רבי אן אנדערע זאך בכל לבבך בשני יצריך, דהיינו, א מחודש'דיגער טייטש אין די בשני יצריך, שתהא האהבה בבחינת בעל תשובה, אז דער אהבה דער, מען איז דא נישט אויסן אויף צו איבערמאכן די יצר הרע, דאס איז נישט דער פראבלעם, אבער אהבת השם דארף זיין מיט איין יצר, א יצר וואס לכתחילה וויל ליב האבן דעם אייבערשטן, איין אופן, און דערנאך דער אהבה דארף אויכעט זיין א אהבה וואס קומט מצד הבעל תשובה, בבחינת בעל תשובה. מיר זעען באלד ווי די אלטע רבי טייטשט עס, כי התשובה אינה דווקא מי שיש בידו עבירות חס ושלום, דא רעדט זיך נישט תשובה בשני יצ, ממש א יצר הרע, איבערמאכן א יצר הרע, דא רעדט זיך נישט וועגן דעם, אלא אפילו בכל אדם, בכל אדם דאס הייסט יעדער מענטשן, אפילו א מענטש וואס האט נישט קיין עבירות, און אפילו ביי יעדער מענטשן איז אפילו א מענטש וואס האט עבירות, איז דער תנועה שייך צו אים אויכעט, דאס איז א תנועה וואס האט, דאס איז דער ענין פון תשובה וואס האט נישט צוטון צו עבירות, עס איז אן אנדערע ענין בכלל, וואס איז דאס? כי ענין תשובה הוא להשיב את הנשמה למקורה ושורשה. שהיתה כלולה במאצילה ברוך הוא. שני יצריך הייסט אז עס דארף זיין אהבת השם מצד ווי די נשמה איז דא למטה, און עס דארף זיין אהבת השם העכער ווי די נשמה איז אין גוף. ס'איז אן אנדערע טייטש אין בשני יצריך. אהבת השם מצד די נשמה ווי די נשמה איז מלובש אין גוף, און אהבת השם מצד דעם וואס די נשמה איז נאך העכער פון די גוף. דאס איז תשובה. בחינת בעל תשובה, לאמיר זען ווי די אלטער רבי זאגט עס אינעווייניג. וואס איז תשובה? תשובה איז להשיב את הנשמה למקורה ושורשה. צוריק אומקערן די נשמה ווי ער איז געווען פאר דעם וואס זי איז אראפ למטה אין א גוף. וואס יעמאלט איז זי געווען כלולה במאצילה ברוך הוא צרורה בצרור החיים את השם ממש, וירדה ממקום כבודה ונתלבשה בעולם הזה הגשמי שאפילו אז כל השגות הרוחניות שמשגת בהתלבשותה בתוך הגוף, הם נרכבים תחת בחינת זמן ומקום. וצריך להשיבה. די אלטער רבי זאגט בשעת די נשמה קומט אראפ למטה אין גוף, איז דער נשמה ווערט מוגבל מצד די הגבלות פון גוף, די נשמה ווערט ווערט די די די די גוף איז מגביל די נשמה, די נשמה ווערט ווערט ווערט ווערט פארגרעבט בשעת די נשמה קומט אין גוף, איז דער עבודה פון א איד איז ער זאל זיין אהבת השם אין א אופן אז ער זאל זיך אויפהייבן אז אין זיין גוף זאל לייכטן דער דרגה פון די נשמה וואס איז העכער פון די דרגת הנשמה וואס איז מתלבש אין גוף, ס'דארף לייכטן ביי אים דער אור הנשמה ווי די נשמה איז העכער פון מתלבש ווערן אין גוף. די אלטער רבי רעדט דא נישט אז א מענטש זאל זיך תשובה מיינט אז מען זאל מען זאל מען זאל ארויסגיין פון גוף, מען רעדט אז ווי א איד שטייט אין זיין גוף זאל ביי אים לייכטן זיין נשמה ווי ער איז העכער פון זיין גוף, און דאס איז דער בשני יצריך. וואס וואס וואס האט עס צו טון מיט מיטן יצר הרע? אבער אזוי טייטשט די אלטער רבי. ווי ווי ווי ווי קען א מענטש טאקע צוקומען צו דעם דער ענין פון תשובה? על ידי ווי קען טאקע זיין דער להשיבה אז אז אין גוף זאל לייכטן דער נשמה וואס איז העכער פון פון פון פון דער פון דער צמצום הגוף, על ידי ויצעקו אל ה' בצר להם, כי צר להם המקום, שבבחינת מיצר וגבול. דאס אליין בש ווי וועט די נש ווי קומט א איד דערצו אז אין זיין גוף זאל לייכטן די מדריגה פון זיין נשמה ווי ער איז העכער פון זיינע הגבלות, דאס איז בשעת עס ווערט אים ענג אין זיין גוף. בשעת א מענטש פילט די ענגקייט פון זיין גוף, פון זיין מציאות און פון זיין ישות און פון זיין פון זיין

דערנאך איז דא א צווייטער זאך, אז אין וואס פאר א אופן דארף זיין דער אהבה צום אייבערשטן העכער פון ווי די נשמה איז מוגבל אין א גוף. ווי איז דאס דורך דעם וואס וואס איז דא דער עני, וואס איז דא וואס א מענטש פילט דער ענגשאפט פון דעם וואס ער איז אין א גוף. ס'איז שעל ידי המרירות אשר יהיה לו על ההיפוך, תגדל האהבה לה' ביותר שאת להתכלל באור אין סוף ברוך הוא כיתרון האור מן החשך. דאס איז נאך א זאך, פריער דארף זיין דער דער פסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה רעדט מען רעדט מען נישט ווי דער גוף איז ענג, און פארקערט פסוקי דזמרה רעדט מען גדלות השם אין עניינים מוחשיים פון וועלט, דאס רעדט זיך אין פסוקי דזמרה, און דאס איז דער התחלה, אבער דאס דאס איז דער דאס איז דער ואהבת, אז ס'וואלט געשטאנען בכל לבך וואלט עס געווען זייער גוט, א מענטש וואס האט א מוחש אין אלקות דאס ברענגט צו אים א ליבשאפט און ער האט ער האט ער האט דעם אייבערשטן ליב. דער אלטער רבי זאגט אבער עס דארף זיין בשני יצריך, בשני יצריך איז אז דער אהבה דארף זיין העכער, עס דארף זיין אין דער אהבה העכער פון די הגבלות הגוף, עס דארף זיין העכער פון די הגבלות הגוף, ווי קומט ער צו צו דעם בשעת ער פילט די ענגשאפט, די ענגשאפט פון דער גוף, אבער דער יסוד פון דער אהבה איז וואס ער האט א וואס ער האט א קירוב צום אייבערשטן, ער האט א מוחשיות אין אלוקות, ער לעבט עס איבער אליין, ער איז דאס מרגיש, ער פילט דאס, דאס איז דער יסוד פון דער אהבה, נאר וואס דען? צו דער יסוד דארף א מענטש אויכעט פילן אז דער זאך וואס איך האב ליב, איך געפין זיך אין א ארט וואס איז וואס וואס איז מיר ענג, דער דער ליבשאפט דארף זיין אין א אופן וואס א מענטש פילט אז איך געפין זיך אין א ארט וואס איך בין ווייט פון אייבערשטן, און איך פיל ענג, איך פיל די ענגשאפט פון גוף, און דער ליבשאפט זאל זיין אין א אופן אז איך וויל זיך כ'וויל זיך איבערהייבן העכער פון די הגבלות הגוף. אבער דער יסוד פון דער אהבה איז דער קירוב וואס א מענטש פילט צום אייבערשטן. דער ריחוק, דער הרגש המרירות, דאס איז נישט וואס ברענגט אים צו די אהבה. וואס ברענגט אים צו די אהבה איז וואס ער האט א מוחשיות אין געטליכקייט. ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא נאך א נקודה וואס א מענטש פילט דער ענגשאפט פון זיין גוף, וואס דאס ברענגט אז דער אהבה איז שטארקער. פסוקי דזמרה.
מען האט נישט געלערנט דעם דער אלטער רבי רעדט אבער א מוחשיות אין אלוקות נישט אין קליינע דהיינו מען זאל זען טאקע מה גדלו מעשיך השם מה רבו מען זאל זען טאקע דער גרויסקייט פון אייבערשטן אין די עניינים מוחשיים נישט מען זאל זען א קליינער אייבערשטער מען זאל זען מה גדלו מעשיך השם ס'דא א מענטש קען זען במוחש דער גדלות פון אייבערשטן ס'איז אויכעט א קירוב, דער נשמה פילט א קירוב צום אייבערשטן, און ער פילט אז זיין גוף איז צו ענג פאר דעם, און ער דארף פילן די ענגשאפט. דער יסוד איז אז ער האט ליב דעם אייבערשטן ווייל ער האט א קירוב מיט'ן אייבערשטן. ווער האט א קירוב מיט'ן אייבערשטן? די נשמה האט א קירוב מיט'ן אייבערשטן. און דערנאך איז דא א ספעציעלע עבודה אז די נשמה זאל פילן אז איך שטיי אין גוף איז ענג. און נישט אז מיין התבוננות און אהבה איז ענג, דאס איז נישט דער קוועטש, ער פילט אז זיין געפין זיך אין גוף איז צו ענג, במילא וויל ער, ווערט ער א כלי עס זאל לייכטען אים דער אהבה און דער קשר וואס די נשמה האט צום אייבערשטן ווי עס איז העכער פון התלבשות אין גוף. ס'איז דער אהבה אליין וואס מען רעדט דא ביי ואהבת, רעדט מען א אהבה, א קירוב און א שייכות פנימית פון דער נשמה פון א איד מיט'ן אייבערשטן. א קירוב פון א איד מיטן אייבערשטן, א מוחש וואס א איד האט אין אייבערשטן, דער ענין אליין איז דא העכער, איז דאס בשעת די נשמה איז העכער פון התלבשות אין גוף איז דאס דאך העכער, ווי די נשמה האט א מוחש אין אלקות בשעת די נשמה איז אין גוף, ווי וועט א איד צוקומען אז עס זאל ביי אים לייכטן דער דרגת האהבה ווי עס איז פון די נשמה העכער פון התלבשות אין גוף, איז דאס דורכדעם וואס ער איז מרגיש די מיצר פון זיין גוף. בשעת עס באדערט אים די ענגשאפט פון זיין גוף, די קליינקייט פון זיין גוף, דאס מאכט אים א כלי אז עס זאל לייכטן ביי אים דער בחינה פון ואהבת וואס איז העכער פון זיין פון זיין גוף. המרירות. דער אהבה הייבט זיך נישט אן פון די מרירות.

בשעת א חסיד איז ביים, בשעת א מענטש, דער פריערדיגער רבי איז זייער שטארק מאריך אין זיינע מאמרים וועגן דעם, אז א מענטש שטייט, אויף די מעלה פון ראי', עס איז אמאל בשעת א מענטש שטייט ביי א מחזה וואס א מענטש האט א חוש אין דעם, א מענטש וועט מסתם קוקן, א מענטש וואס האט נישט קיין חוש אין ציור וועט זיך שטעלן און קוקן אויף א ציור וועט עס אים גארנישט נישט פועל זיין, אבער א מענטש וואס האט א חוש אין ציור אז ער וועט שטיין ביי א ציור, ער האט אן אמת'ן חוש, איז בשעת ער זעט, איז די, וואס מער ער זעט, וואס מער ווערט ער איינגעשלונגען אין דעם וואס ער זעט, און וואס מער. פארגעסט ער, ער קען פארגעסן וואו ער שטייט, ער קען פארגעסן וואו ער איז, ער קען פארגעסן אז ער איז הונגעריג, א מענטש א, דער פריערדיגער רבי גיט דוגמאות אויף מענטשן וואס האבן, מענטשן וואס האבן געהאט חושים אין ציור וואס פלעגן שטיין שעות נאכאנאנד, טעג וואס זיי פלעגן שטיין, שטיין טעג, אן מרגיש זיין וואו זיי זענען, איז א, בשעת א איד האט א מוחש אין אלוקות, דער אלוקות, דער מוחש אין אלוקות וואס מען רעדט דא, ס'איז אסאך שענער און אסאך רייכער ווי, ווי דער שענסטער ציור וואס קען זיין, מען רעדט א מוחש אין מה גדלו מעשיך השם, א מוחש אין געטליכקייט. און וואס פועלט עס ביי דעם מענטש אז ער האט א מערעדיגע גלוסטשאפט צו דעם ענין, ער ווערט איינגעשלונגען אין דעם, בשעת מען ווערט איינגעשלונגען אין דעם, מען ווערט, מען ווערט, מען ווערט צוגעקלעפט צו דעם, פילט, פילט מען ענג, פילט מען ענג, פילט מען אז, אז, אז מיר איז ענג דא, עס קען דאך זיין אסאך ברייטער, און ביי מיר איז ענג. דער מוחשיות אליין מאכט דעם געפיל אז ס'איז ענג. דאס איז איינע פון די זאכן פון ראייה וואס ראייה פארבינדט דער נפש מיט א זאך אסאך מער און דער גוף פארלירט זיך בשעת א מענטש זעט. זעט. דער פריעדיגער רבי זאגט אז אז אין דער כח ראייה איז דא דער גאנצער נפש אסאך טיפער ווי ס'איז דא ביי אלע אנדערע כוחות. א מענטש קען שמעקן זייער א מורא'דיגע שמעק, א מורא'דיגע גוטע ריח. אבער דער מענטש זאל פארגעסן וואו ער האלט אויף דער וועלט בשעת ער האט דער שמעק דאס דאס קען קיינמאל נישט זיין. ריח וועט קיינמאל נישט גורם זיין אז דער נפש זאל זיך אינגאנצן אריינלייגן אין דעם און פארגעסן וואו ער איז. אבער בשעת א מענטש זעט א געשמאקע זאך, קען ער וועגן אלץ פארגעסן און נאר די זאך וועט וועט לייכטן ביי אים. ווייל ראי' פארבינדט דער מענטש מיטן זאך אסאך מער אויף וויפיל וויפיל לפי די הגבלות פון גוף. איז דער מעלה פון דער מוחשיות אין אלוקות איז אז א מענטש זאל טאקע זיך צוקלעפן אינגאנצן צום אייבערשטן, דער אמת'ע דביקות, אינגאנצן ליב האבן דעם אייבערשטן, ביז ער זאל זיך פילן עד כדי כך עס זאל גורם ביי אים א געפיל אז אז ס'איז צו קליין פאר מיר, דער הגבלות, דער גוף איז צו איז צו מצר'דיג. און דאס מאכט אים א כלי צו א העכערע ליבשאפט. דער אלטער רבי פארלירט זיך אין די אהבה, באמת די פרטים וואס דער אלטער רבי רעדט איז נישט ממש נוגע צו דער תוכן וואס ער וויל ארויסברענגען אין די מאמר, דער אלטער רבי הייבט אן רעדן וועגן אהבה רעדט ער בנוגע צו דער וואס פאר התבוננות רעדט ער אריך, דערנאך רעדט ער אז עס איז נישט גענוג דער אהבה פון דער נשמה ווי ער איז מלובש אין גוף, זאל זיין דער אהבה פון דער נשמה ווי עס איז העכער פון גוף. דער אלטער רבי טייטשט דעם מאמר חז"ל ואהבת בשני יצריך אבער דאס איז נישט דער פשטות אין דעם מאמר חז"ל די בשני יצריך בדרך כלל בשני יצריך הייסט דאס א פארקערטע טייטש בדרך כלל בשני יצריך הייסט מען דארף ליב האבן דעם אייבערשטן נישט נאר מיטן יצר טוב אויך מיטן יצר הרע דאס שטייט דארט אבער נאך א זאך מען דארף ליב האבן דעם אייבערשטן נישט נאר מיטן יצר טוב מיט דעם ענגשאפט מיט פילן דעם ענגשאפט פון דער יצר הרע פילן דעם ענגשאפט פון דעם גוף אן אנדער טייטש בכלל נישט אז דער יצר הרע זאל ליב האבן דעם אייבערשטן

וואס איז שמיעה והיה אם שמוע תשמעו שבחינת שבחינת ראיה מקרוב היינו בחינת אהבה שמחפש הקירוב אבל שמיעה היא מרחוק והיא הגורמת בחינת יראה יראה קומט וואס איז שמיעה איז שמיעה ווי געזאגט פריער שמיעה איז אז א מענטש איז ווייט פון ער האט אליין נישט געזען די זאך ער האט אליין נישט דורך געלעבט דעם ענין דער ענין איז ווייט פון אים נאר וואדען דער איינציגער וועג ווי ער האט א שייכות צו דעם ער קען עס הערן הערן איז אז די זאך בלייבט ווייט א מענטש קען האבן א שייכות צו זאכן וואס איז ווייט פון אים עס איז נישט א זאך וואס ער פארבינדט זיך מיט דעם מען קען זיך נישט צוקלעפן צו א זאך וואס מען הערט, דאס איז דער ווארט. בשעת מען זעט א זאך קען מען זיך צוקלעפן צו דעם, מען קען עס זען ווייטער, מען קען ווערן איינגעשלונגען אין דעם, אבער א זאך וואס מען הערט נאר, קען הנאה האבן, הנאה האבן פון דעם קען מען, אבער צוקלעבן זיך צו דעם און ווערן איין זאך מיט דעם, איינגעשלונגען אין דעם קען מען נישט. איינגעשלונגען אין הערן א זאך קען מען נישט, דאס איז נישט שייכות, נאר אין זען. און דערפאר איז דאס איז אהבה און דאס איז יראה. אהבה קומט דאס אז א מענטש פילט א שייכות מיט'ן אייבערשטן, ווערט א ליבשאפט, ווערט א קשר צווישן אים מיט'ן אייבערשטן. בשעת שמיעה הייסט וואס א מענטש פילט ווי אלוקות איז א ווייטע זאך, א הייכע זאך, ער פילט זיין הבדלה פון אייבערשטן, דאס איז גורם ביי אים א יראת א יראת השם. דא א ש דער מהרל איז שטארק מאריך אין אין ועתה ה' אלקיך ועתה ישרא' מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, די גמרא זאגט אז הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. איז די מהר"ל טייטשט גור אריה אין חומש אז אז פארוואס הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ווייל דער גאנצער מושג פון יראה איז בשעת א מענטש פילט ווי דער אייבערשטער איז מובדל פון אים, דאס ברענגט יראה. יראה, דער אמת'ע מושג פון יראה איז א מענטש האט נישט קיין שום שייכות מיט דער זאך וואס ער האט מורא, און דאס איז דאס איז דער מורא, ער ווערט, דער זאך איז נעתק פון אים, עס האט קיין שייכות נישט מיט אים, פועל'ט עס אויף אים אז ער האט א אז ער שרעקט זיך פון דער זאך, ער האט ער האט א מורא פון דער זאך.

ס'איז פארשידענע זאכן, ס'איז דא א דין פון יראת תלמידי חכמים, אבער בשעת דער רב לערנט מיטן תלמיד דארף זיין דארף זיין א קירוב צווישן דער רב מיט דעם תלמיד, און דער תלמיד מעג פרעגן די פארשידענע דינים. סאו דער גאנצער מושג פון יראת תלמידי חכמים איז בשעת ס'איז נישטא קיין שייכות צווישן דער רב מיטן תלמיד. שטייט אבער אז אז אז עס דא פארשידענע דינים ווען מען דארף שטיין פאר די רב ווען מען דארף זיצן פאר די רב דארט פארשידענע דינים אין יראה וואס זענען דווקא פארבונדען בשעת עס נישטא דער קשר פון די רב מיטן תלמיד בשעת זיי אבער שטייען מיט א קשר מצד דארטן איז נישט שייכות קיין יראה דארטן פארקערט דארטן גיבט ער אים דארטן איז ער א משפיע. דער יראה איז בשעת ס'איז דא א העתקה צווישן רב מיטן מיטן דערפאר איז ביים מלך וואס וואס שום תשים עליך מלך זיין יראת המלך שתהא אימתו עליך איז אין יושבים על כסאו מען טאר נישט זיצן אויף מלך מען טאר אים נישט זען אין אין אין פארשידענע מצבים פארוואס ווייל אויב ס'איז דא וואלט געווען עפעס א שייכות צווישן עם מיטן מלך זיי וואלטן אים געזען צופיל וואלט נישט געקענט זיין די ענין פון יראה יראה איז ווייל ער איז אפגעזונדערט ער שטייט ביי זיך ער האט קיין שייכות נישט מיטן עם, ער קומט נישט ארויס צו זיי, ער געפינט זיך ביי זיך באהאלטן, מען טאר נישט זיצן מען טאר נישט זיצן אויף זיין אויף זיין כסא, דאס איז יראה, אז ס'איז דא א ניתוק צווישן דער, א הבדלה צווישן דער דער וואס מען האט מורא פון דעם און דער און דער וואס האט מורא. דאס איז דאס איז דאס איז שמעון, דאס איז שמעיה, שמעיה דער זאך איז ווייט, איך האב נישט קיין שייכות מיט דעם. דאס איז שמיעה, און דערפאר איז דאס גורם די ענין פון יראה, דאס איז מרחוק, ס'איז ווייט. והיא הגורמת בחינת ריחוק, כמו שכתוב הוי' שמעתי שמעך יראתי. כי היראה היא באה מחמת בחינת הריחוק הנמשך מבחינת שמאל דוחה. אט אט, ווי פועל'ט א איד ביי זיך אין עבודת השם אז ער זאל האבן יראת השם? איז דאס פשוט א מענטש פועל'ט ביי זיך, מ'רעדט דא וועגן א איד וואס האט פריער אהבת השם. מ'מאנט ביי א איד ביידע זאכן, סיי ראובן און סיי שמעון, דאס רעדט אלטער רבי. ער רעדט ווי אזוי א איד פילט א מוחשיות און א קירוב און א שייכות צום אייבערשטן. דערנאך דארף ער זיך פועל'ן אז ער זאל דווקא הערן דעם אייבערשטן, ער זאל פילן אז ער איז מובדל פון אלוקות, ער איז ווייט פון אלוקות. ווי קען ער דאס טון? מען רעדט פון א איד וואס איז אינגאנצן דורכגענומען מיט די ענין פון ראיית אלוקות במוחש, דארף ער פועל'ן אז זיין א פארקערטע תנועה אויכעט, דאס איז שמאל דוחה, כי לפי שהוא דוחה ומשפיל עצמו, לומר לנפשו, מי הוא אשר ערב לבו לגשת וכו'. וואס אזי תפול עליו יראה ופחד בליבו, א מענטש דארף מייגעלע אז ער זאל זיך מתבונן אין אהבה, די צווייטע פרשה פון קריאת שמע איז אן אנדער תנועה בכלל, וואס איז די צווייטע פרשה, ער דארף זיך באטראכטן ביי זיך, ווי קומסטו האבן א מוחשיות אין אלוקות, ווי קומסטו זיך צוקלעפן צו אלוקות און זיך איינזינקען אין אלוקות, וואס פאר א שייכות האסטו צום אייבערשטן. וואס דאס קומט נאך ואהבת, נאך ואהבת דארף ער דארף ער דארף ער דארף ער זיך ביי זיך מתפלא זיין אויף זיך ווי קומט עס מיר ואהבת, ווי קומט עס אז איך האב עפעס א קירוב מיטן אייבערשטן, דאס איז והיה אם שמוע תשמעו, וואס אזי תיפול עליו יראה ופחד בלבו, כמו שכתוב וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, דא האט ער, כ'ווייס נישט צו דאס איז דער אלטער רבי זאגט וירא העם און דאס האט געבראכט די יראה, אפשר וויל דאס דער אלטער רבי מבאר זיין בהמשך צו ראובן, לאחרי וואס איז דא ראי', דארף א מענטש זאגן צו זיך, ווי קומט עס אז איך זע אלוקות? ווי קומט, דאס דאס איז די התבוננות וואס ברענגט די שמיעה, דאס לאחרי וירא, וואס האט דאס געפועלט די וירא העם? לכאו' האט עס געדארפט פועלן א תנועה פון קירוב, די ענין פון ראי', זאגט וירא העם, וינועו האבן זיך זיך אפגערירט, וינועו מיינט זיי האבן אוועקגעלאפן פון דעם. זיי האבן נישט געקענט עס, וואס פאר א שייכות האבן מיר דערמיט? וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, שבשביל וינועו שנפל עליהם אימה ופחד לפיכך ויעמדו מרחוק, האבן זיי פועל געווען ביי זיך בחינת שמיעה, פריער איז געווען טאקע וירא, געווען א קירוב, אבער וואס איז געווען שפעטער וינועו, זיי האבן זיך אליין אפגערירט פון דעם, וואס פאר א שייכות האבן מיר צום אייבערשטן? און דערפאר ויעמדו מרחוק האבן זיי די עבודה פון בחינת שמיעה, כי אם רץ לבך שוב לאחד. ס'איז פרשה שניה שבקרישמע בחינת יראה כמו שכתוב הישמרו לכם, דער אייבערשטער באווארענט אונז, ער שטייט ווייט פון אונז און ער באווארענט פן יפתה. וזהו שכתוב כי שמע ה' כי שנואה אנכי, כי נבזה בעיניו נמאס, א מענטש דארף זיך מתבונן זיין ווי נידעריג ער איז. דהיינו, דער אפשר דאס איז כפי דער אלטער רבי טייטשט אזוי, אבער וואס שטייט אין רמ"א, אז פארן דאווענען דארף מען טראכטן גדלות הקל ושפלות האדם. איז גדלות הקל די ענין פון אהבה, די ענין פון קירוב, און דערנאך אבער שפלות האדם איז די ענין פון יראה, ווי קום איך צו דעם בכלל? דאס איז דער אין שנאה אין איך ניבז בעיניו נימאס דהיינו אשר דאס רוז לא סאטם אשר נחשב בעיניו דאס שנאה אז דאס מלט דוחה נמשך לי איז רוז לאלה כשם השם כנש מי מרח גדול המשך כנס ירא ממייל דער טרעב רעדט סיין רוב סיין שמעון דער אבי דאס אבי ווי ירא וואס דער מענטש אליין פעלט אויף זיך און דערנאך איז דער ממשיך ממייל די מידעס אבי און מידעס ירא של מייל איז דאס איז רובין ושמעון בכללות דאס איז בכללות אבי דאס השם איז דאס איז דער סדא אבי און סדא ירא

די די די חסדי השם וואס צו אונז וואס די אייבערשטער האט אונז אויסגעלעזט פון מצרים ס'איז אן ענין וואס מיר האבן א מח א איד קען האבן א מוחש אין דעם דאס איז די פסוק פסוקי דזמרה דערנאך ברכות קרישמע דערנאך ואהבת דערנאך אבער דארף זיין והיה אם שמוע תשמעו מ'דארף זיך אפרירן פון אייבערשטן מ'דארף וויסן זיין מי ווי זאגט דער אלטער רבי פריער אז אז אז איך ערב לבו

ס'איז אן אנדערע אן אנדערע זאך. דאס איז דאס איז אהבה און יראה. דערנאך והנה אחר קרישמע נאך די הגהה והנה אחר קרישמע אומרים אמת ויציב. זאגט מען אמת ויציב ונחמד ונעים ונורא וכו' הדבר הזה עלינו והיינו בחינת לוי ילוה אישי אלי. די אלטער רבי טייטשט אז לוי איז א ענין פון חיבור. ס'איז דא אהבת השם, א מענטש איז דא א מענטש, א מענטש האט זייער ליב דעם אייבערשטן, א מענטש האט מורא פון אייבערשטן, לאחר וואס א מענטש האט אהבה און יראה, קען ער ווערן, קען ווערן א חיבור צווישן מענטש מיטן אייבערשטן. ווען קען זיין ילוה אישי אלי, א מענטש זאל ווערן, זאל ווערן א, א, פארבונדן מיטן אייבערשטן, עס זאל ווערן א, א, א קשר, א חיבור, דאס איז נאר לאחר וואס א מענטש האט סיי אהבה און סיי יראה. בשעת א מענטש האט א מוחשיות אין געטליכקייט און א קירוב צו דעם אייבערשטן, און א מענטש, און, און אויך ער האט דער תנועה אז ווער בין איך צו צוקומען צו דעם, נישט ווער בין איך צו צוקומען, דאס איז אינטערעסאנט, דער יראה איז זייער א אינטערעסאנטע סארט יראה, ס'איז נישט ווי קום איך צו דעם ווייל אלוקות איז אזוי הויך, ער רעדט אין די עניינים מוחשיים וואס איך זע יא, אין די גדלות השם וואס איז עניינים פון מיין וועלט, מה גדלו מעשיך, ער איז דאך מתבונן אין וועלט, פסוקי דזמרא, זאגט ער צו זיך ווי קום איך צו צו דעם, ווי לאז איך זיך צוקלעפן זיך צו די מוחשיות פון אלוקות, אז איך בין דאך א גארנישט. נישט, נישט ער זעט, ער זעט עפעס, ער רעדט אין דעם ענין גופא, ווי קען איך, ווי קען איך זיך לאזן ליב האבן און פילן א קירוב צו דעם, אז איך, אז איך בין דאך א בריה שפלה? און אשר ערב לבו לגשת, און דאס איז די אהבה און יראה, לאחר וואס ס'איז דא סיי אהבה און סיי יראה, יעמאלט קען זיין ילוה אישי אלי, יעמאלט קען מען אננעמען תורה ומצוות.

די חיבור מיטן אייבערשטן, דאס איז דורך תורה ומצוות, דאס איז דאס איז ילוה אישי אלי דאס איז לוי, אבער פארדעם דארף זיין אהבת השם און יראת השם. איז אזוי ווי אין פשטות, ווי די ווי די אלטע רבי זאגט אין תניא אז אהבת אהבה און יראה זיינען די שורש פון רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה. פריער דארף זיין, בכדי א איד זאל מקיים זיין מצוות ווי ס'דארף צו זיין דארף זיין אהבת השם און יראת השם. פארוואס? ווייל בכדי טון א מצוה ווי ס'דארף צו זיין דארף א מענטש טון א מצוה ווייל ער האט ליב דעם אייבערשטן. און בכדי זיך אויסצוהיטן פון א לא תעשה דארף מען מורא האבן פונעם אייבערשטן, איז על דרך זה דער א מענטש מען קען זיך נישט אנהייבן האבן א קישור אז מיר זאלן ווערן פארבונדן מיטן אייבערשטן, איז מיט אהבה אליין וועט מען נישט קענען, פארוואס? ווייל מיט אהבה אליין, וואס איז די תנועה פון אהבה איז אז א מענטש פילט ער גלוסט ער גלוסט צום אייבערשטן, אבער ער פילט נישט א מורא פונעם אייבערשטן, פארקערט ער פילט א קישור און ער פילט א קירוב מיטן אייבערשטן, אבער ער ווייסט אז ער אליין איז דאך נישט ער איז דאך נישט דער אייבערשטער.

ווייל נאר מיט פחד אליין איז דאס איז דאס נישט קיין קשר פנימי, האב איך נישט האב איך נישט קיין קירוב צו דעם אייבערשטן, אז א מענטש האט נאר מורא פון אייבערשטן, א מענטש קען נישט לעבן מען קען נישט לעבן מיט מורא, אזוי מען קען זיך נישט פארבינדן מיט א צווייטער מענטשן מיט יראה, יראה איז א הבדלה, בכדי האבן א חיבור מיטן אייבערשטן מיט תורה ומצוות, א מענטש זאל זיך ווערן

יא, ווי דער אלטער רבי טייטשט אין עבודה וואס דאס הייסט, וזאת ישיב אל ליבו אמת הוא שאין אני ראוי מצד עצמי לעלות להתכלל באור השם ולהשיב את הנפש ממטה למעלה ליחדה במאצילה ברוך הוא, כי מי יעלה בהר השם כו', אבל מכל מקום אור אין סוף ברוך הוא מצד עצמו ממילא ומאליו נמשך גם למטה, ששורה ומתגלה בתורה, ומתגלה יחוד זה העליון למטה כמו למעלה. ואי לזאת על ידי עסק התורה יכול להמשיך אור אין סוף ברוך הוא ממש למטה על נפשו. דאס זאגט ער לאחרי וואס ער ווייס אז ער האט מורא פון אייבערשטן, אבער ער זאגט אוודאי איך האב קיין שייכות נישט צום אייבערשטן, איך בין איך בין א גארנישט, וואס פאר אין אני ראוי מצד עצמי, אבער אבער תורה איז אן אנדערע זאך, תורה האב איך א קירוב מיט דעם, נישט ווייל איך בין עפעס א יחסן, נישט ווייל איך בין גרויס, ווייל תורה ברענגט דעם אייבערשטן צו מיר. איז אן אנדערע זאך בכלל. אבער בכדי א איד זאל האבן דער ילוה אישי אלי, דארף מען פריער האבן אהבה ויראה, אנדערש קען עס נישט זיין. זאגן צום סוף, וזהו פירוש אב, דאס איז אמת ויציב, לאחרי, ס'איז דא די ערשטע פרשת קרישמע איז ואהבת, די צווייטע קרישמע איז שמיעה, איז יראה, דערנאך אמת ויציב, שמאריכין לאשר ולקיים את הדבר הזה עלינו. ס'איז אינטערעסאנט, וואס איז די אמת ויציב, אמת ויציב ונכון וקיים, ווייל לאחרי והיה אם שמוע תשמעו, איז ווי איז דער מענטש, ווי, ווי, ווי, ווי, ווי האט מען א שייכות מיטן אייבערשטן? מען דארף עס איבער, איבערזאגן נאכאמאל, נאכאמאל, יא, אויב עס איז אלץ, נאך אלץ, אמת ויציב, מען קען האבן א שייכות מיטן אייבערשטן. מען קען האבן א קשר מיט אים. מען דארף עס, מען דארף, מען דארף עס שטארק, שטארק פועל זיין. עס איז נישט אזוי פשוט. יראה איז זייער א שטארקע תנועה, מען האט, עס איז דא שמיעה, מען איז טאקע מובדל פון אים, ומי ערב, איך ערב לבו לגשת צום אייבערשטן, ווי דער אלטער רבי זאגט, דארף מען זיך שטארק מאשר זיין, מען איז דאס מאשר טאקע. לאחרי פרשה שניה איז מען מאשר זאלסט וויסן זיין אז מען קען יא אמת ויציב ונכון וקיים וישר לאשר זיי דער מאריכין לאשר לקיים את הדבר הזה עלינו ועל אבותינו על הראשונים כו' דאס הייסט מען זאגט אז הגם מיר זענען נבראים אבער מיר קענען האבן א שייכות מיט דעם אייבערשטן אונזערע טאטעס האבן געהאט א שייכות ראשונים און אחרונים פארוואס ווייל דאס איז מצד תורה וממשיך ומעלה אמת ויציב ונכון ונחמד ונעים כו' איז המשכת אור אין סוף ברוך הוא שורה ומתגלה באור תורה דאס איז דורך תורה דאס איז הדבר הזה דאס איז תורה דער דבר הזה איז אמת ויציב ונכון ס'איז על הראשונים ועל האחרונים און ס'דא די גאנצע עזרת די גאנצער די גאנצער ברכה ברכה שלאחר קרישמע רעדט בעצם ווי די אייבישטער איז מגביה שפלים עד מרום און דער מעלה פון א איד וואס איז עוסק בתורה דאס איז נישט אין הלכה שטייט נישט אזויפיל דעם נקודה פון עזרת אבותינו אזויפיל נאר ברענגט זיך אנדערע עניינים אין עזרת אבותינו, ס'איז ברכת ברכת גאל ישראל בפשטות, אבער דער מושג פון גאל ישראל איז זיכער בהמשך צו די ענינים, מען רעדט אלץ לאחרי ווי פרשה שניה של קרישמע וואס ווען א מענטש פילט איך ערב לבו לגשת, זאגט מען אין אמת ויציב אז לאחרי כל זה קען מען יא האבן א שייכות מיטן אייבערשטן, פארוואס? נישט ווייל מיר זענען שייכות צו דעם, נאר ווייל ווייל עזרת אבותינו אתה הוא, דער אייבערשטער העלפט אונז ארויס. און אור אין סוף איז נמשך צו אונז דא און די אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה און די אייבערשטער איז מגביה שפלים עד מרום נישט ווייל די שפל איז עפעס א יחסן די שפל איז עפעס נאר ווייל דער אייבערשטער איז ממשיך און מאכט א קשר מיט אלעמען אבער דער תנאי קודם למעשה איז אז עס דארף זיין אהבה ויראה עס דארף זיין קרישמע און דערנאך קען מען זאגען עזרת אבותינו און ברכת קרישמע אמת ויציב.

שאפן ביי זיך א קשר א קירוב מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל זיין נאנט צו אים, א דבר המוחשי צו אים, מען דארף נישט מורא האבן אויף ממחיש זיין ביי זיך דעם אייבערשטן, פילן טאקע נאנט צום אייבערשטן, כפשוטו, א איד זאל פילן נאנט צום אייבערשטן, זען, דאס איז ראי' ממש, ראי' און א קישור ואהבת, דאס איז די ערשטע זאך פון עבודת השם, וואס דער אלטער רבי זאגט דארט, פסוקי דזמרה איז די ערשטע זאך, הודו לה', א ענין פון קירוב, דאס איז די ערשטע זאך, דערנאך. און יעמאלט הייבט זיך אן די יראה, דערנאך דארף א מענטש זאגן צו זיך מי אני ומה אני, אבער דער מי אני ומה אני קען נישט אנהייבן מיט דעם יראה, אנהייבן מיט מי מיט מי אני ומה אני, ווער בין איך, וועט ער גארנישט נישט טון, דאס איז נישט דאס איז נישט דער תכלית, דאס דער גאנצער המשך דער מאמר, מען קען נישט אנהייבן מיט ביטול, מען הייבט נישט אן פון יראה אויך נישט, אנהייבן מיט ביטול, אז שטייט טאקע אזוי אין חסידות אבער זאג בשעת בשעת דער יסוד כל העניינים איז קבלת מלכות שמים בשעת א מענטש הייבט אן טון מיט זיך זיך אויפהייבן צום אייבערשטן איז דער ערשטער טריט פון אויפהייבן זיך צום אייבערשטן איז אז ער זאל ער זאל פילן א נאנטקייט צו אלוקות דאס איז די ערשטע זאך אוודאי דער יסוד איז ווארום א מענטש דארף וויסן זיין אז איך פארשטיי נישט און נעשה ונשמע אוודאי נישט נעשה ונשמע אבער נעשה ונשמע דאס הייבט זיך דאס האט זיך נישט אנגעהויבן נעשה אליין מיט קבלת מלכות שמים אליין האט זיך נאכנישט אנגעהויבן א קשר האט זיך נאכנישט אנגעהויבן אז א מענטש וויל זיך וויל זיך אויסעדלן און וויל זיך מקרב זיין צום אייבערשטן דאס איז א תנועה כללית דאס איז מודה אני לפניך ס'איז א תנועה כללית א מענטש איז מודה אז דער אייבערשטער איז דער אמת און איך פארשטיי נישט אבער בשעת א מענטש וויל אנהייבן ווערן א עובד השם טון מיט זיך זיך איבערמאכן איז די ערשטע תנועה איבערמאכן איז נישט איינפלאנצן אין זיך ביטול די ערשטע זאך איז איינפלאנצן אין זיך א קישור און א קירוב און א שטארקן קירוב וואס אזא שטארקן קירוב איז לאחר וועט ער וועט זיין אור וואס ער וועט זיך שואל זיין ער וועט זיך זאגן ווער ביסטו וועט וועט ער נישט פארלוירן ווערן פון דעם ער וועט זיך פארלוירן ווערן אבער ער וועט וועלן האבן א שייכות מיטן אייבערשטן וועט דערפאר זאגט ער שפעטער אמת ויציב עס דארף זיין א שטארקן אהבה צום אייבערשטן א שטארקן קירוב א שטארקן א שטארקן מוחשיות אין אלוקות א זעהר שטארקן מוחשיות אין אלוקות און דערנאך ער זאל מען זאל זיין יראה דער סור מרע קומט נאך דער ועשה טוב דערנאך זאל זיין יראה און דערנאך זאגט מען דער אט דאס מיט דעם ווערט טאקע א חיבור ילוה אישי אלי ס'איז זייער א יסודות'דיגע זאך. יוצר אור קריאת שמע, והיה אם שמוע, דער אלטער רבי, דער אלטער רבי says. כנראה עס איז נישט אזוי שווער א מענטש זאל זיך כאפן מי אני אשר ערב לבי לגשת. דאס דארף א מענטש דאס דארף א מענטש. מען דארף נישט מען דארף נישט האבן אזויפיל עצות אויף דעם אבער אבער דער אלטער רבי דער עיקר אריכות איז אין אהבה בעצם דער עיקר אריכות יעדן טאג אין דאווענען איז איז פסוקי דזמרה ברכות קריאת שמע און אהבה די יראה איז פרשה שניה איז איז א פרשה און גלייך גלייך זאגט מען אמת ויציב דאס איז דער רייט רייט אוועי איז אמת ויציב אזוי איז דאס דער אלטער רבי אליין איז נישט מאריך אזויפיל בנוגע צו יראה אך הנה כל ג' בחינות הנ"ל, עדיין הן בחינת ממלא כל עלמין. די אלע דריי בחינות, וואס רעדט זיך? דא רעדט זיך אלץ אז מען וויל פארבינדן א מענטש מיט'ן אייבערשטן. מען וויל אריינברענגען דעם אייבערשטן אין זיך. דורכדעם וואס מען האט אים ליב, מען האט מורא פון אים, קען ווערן א חיבור אז דער מענטש זאל ווערן איין זאך מיט אים, דער מענטש זאל קענען זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן. דאס אלץ רעדט מען אז א מענטש זאל זיך אויפהייבן און טאקע ווערן נתחבר מיט קדושה. תורה און מצוות איז אז א מענטש זאל נתחבר ווערן, ווערן מקושר מיטן אייבערשטן, אשר קדשנו במצוותיו איז א מענטש זאל ווערן מחובר מיטן אייבערשטן, דאס אלץ אין ממלא כל עלמין הייסט, דא רעדט מען מחבר זיין דער מענטש מיטן אייבערשטן. יהודה איז אן אנדער זאך אינגאנצן. דאס אלץ שבחינה מבחינת המשכות מאין סוף ברוך הוא להיות בחינת ממלא כל עלמין. ראובן איז לעורר אהבה, להיות נכספה וגם כלתה אהבה די ענין פון ממלא כל עלמין, א מענטש זאל פילן א קירוב מיטן אייבערשטן, ליב האבן מיט דעם אייבערשטן, להיות משתוקק, להתכלל, להתייחד במאציל ברוך הוא. מאחר שעדיין אינו כלול ומיוחד באין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין אדער עס אשר בבחינת אשר בבחינת המשכות איז ממלא כל עלמין דא רעדט זיך אלץ עס איז אלע אין די דרגות פון ראובן שמעון און לוי דער אלטער רבי רעדט זייער הויך די ענין פון אהבה און זייער הויך די ענין פון יראה און זייער הויך די ענין פון פון תורה ומצוות מיר האבן נישט אזויפיל מאריך געווען אין די פרטים דער אלטער רבי רעדט זייער הויך די ענינים אבער סוף כל סוף וועגן וואס רעדט זיך ס'איז דא א מענטש און דער מענטש וויל שאפן א קשר מיטן אייבערשטן אהבה און דערנאך יראה און דערנאך געפינט ער א וועג האבן א חיבור מיטן אייבערשטן, אמת ויציב לאחרי די גאנצע שקלא וטריא וואס ער האט פון אהבה און יראה, געפינט ער א וועג דער אייבערשטער האט אים האט אונז געבען די תורה, דער אייבערשטער האט אונז ארויס געהאלפן, און אונז געבען א תורה און מצוות, אבער לאחרי כל זה דא רעדט זיך א פארבינדען דער מענטש מיטן אייבערשטן, אבל בחינת יהודה, יהודה איז בחינת הודאה, דאס איז בבחינת ביטול, דאס איז התכללות באור אין סוף ברוך הוא ממש הסובב כל עלמין והן הן בחינת השתחוואות שבתפלה שמונה עשרה. שמונה עשרה איז אן אנדערע זאך אינגאנצן, שמונה עשרה איז אז א מענטש שווייגט, וואס הייסט שווייגט הייסט בלחש, א מענטש לייגט זיך אוועק פארן אייבערשטן, נישט ער טראכט וועגן מאכן א קי, נישט ער טראכט ער טראכט בכלל נישט וועגן זיך פארבינדן מיטן אייבערשטן אויך נישט, עס תורה און מצוות איז אז א מענטש טראכט זיך האבן א חיבור מיטן אייבערשטן, מיר זאל האבן א חיבור מיט אים, מיר זאל ווערן איין זאך מיט אים, און שמונה עשרה איז ער איז ער איז ער אזוי ווי ער איז אן עבד, ער איז א קנעכט, ער איז גארנישט, ער לייגט זיך אוועק אויף א זייט, דאס איז ביטול, דאס איז הודאה, ער לייגט זיך אוועק אויף א זייט טאקע, דאס איז בחינת ביטול, די די די די אין סוף. דער רבי האט אמאל געזאגט אויף דער מאמר, דער דער דער שטייט אין פרק דער דער דאס איז די דריי כתרים מיטן כתר שם טוב שעולה על גביהם, דא כתר תורה, כתר כהונה און כתר מלכות, די כתר כתר כהונה, כהונה איז גבורה.

אויף פועל זיין אויף אנדערע. א מענטש טוט א מצוה נישט צוליב אז ער, כתר תורה כהונה ומלכות איז אז א מענטש איז איז זיך אליין מחבר צום אייבערשטן, דורך א מצוה ווערט ער מחובר צום אייבערשטן, דורך לערנען תורה ווערט ער איין זאך מיטן אייבערשטן, כתר שם טוב א מענטש לייגט זיך אוועק אויף א זייט, ער לייגט זיך אוועק אויף א זייט, שמונה עשרה ענין פון ביטול, ער לייגט זיך אוועק, ס'איז א אייבערשטער, איך בין נישט איך בין נישט אין דער פיקשער, איך לייג זיך אוועק פארן אייבערשטן. שמונה עשרה איז אין עבודת השם נישט אין דאווענען, עבודת השם בכלל איז ביטול הייסט א מענטש לייגט זיך אוועק טון א טובה א צווייטן, טון א טובה א צווייטן נישט בכדי אז איך זאל ווערן עפעס העכער פון דעם, נישט בכדי אז איך זאל ווערן נתחבר מיטן אייבערשטן, ווייל ס'רעדט זיך נישט וועגן מיר, ס'רעדט זיך נישט וועגן מיר, מ'דארף אויספירן וואס דער אייבערשטער וויל. דער אייבערשטער וויל מען זאל, דאס קען זיין אפילו מצוה א מצוות די זעלבע זאך, א מענטש ווייסט אז דער אייבערשטער וויל אז מען זאל אזוי און אזוי טאן, דאס איז דער כתר שם טוב, שם טוב הייסט, שם טוב איז מאכן זיך א גוטן נאמען, א גוטן נאמען הייסט א יענער זאל פון פון מיר וויסן, דא רעדט זיך נישט שם טוב דער מענטשנס א גוטן נאמען, מאכן פאר דער אייבערשטן א גוטן נאמען, וואו מאכט מען א גוטן, ביי א צווייטן, נישט אז ביי מיר זאל עפעס צוקומען, טאן פאר יענעם. דאס ענין פון מעשה טון פאר יענעם, טון אין וועלט, איז אן ענין וואס א מענטש לייגט זיך אוועק אויף א זייט כפשוטו, נישט ער לייגט זיך אוועק אויף א זייט אז ער זאל נתחבר ווערן מער מיט'ן אייבערשטן, ער לייגט זיך, ער טראכט נישט וועגן זיין חיבור מיט'ן אייבערשטן אויך נישט, ער טראכט נישט וועגן זיך פארבינדן מיט'ן אייבערשטן אויך נישט, פארגעסן אינגאנצן וועגן זיך. דאס איז דער כתר שם טוב, און דאס איז עולה על גביהם. איז דער אלטער רבי זאגט דא, יהודה דער ענין פון ביטול, פון אוועקלייגן זיך אויף א זייט, דארף פריער דער מענטש האבן אהבה ויראה, און האבן א ילוה, ער דארף האבן א חיבור מיטן אייבערשטן, לאחר וואס ער האט א חיבור מיטן אייבערשטן קען ער קען ער טון דער סדר עבודה פון לייגן זיך אוועק אויף א זייט, דאס איז דער כתר שם טוב עולה על גביהם, מען זיכט מ'זאגט כתר שם טוב איז העכער, ער איז העכער אויב ער איז אויב ער איז על גבי תורה כהונה ומלכות, דער זעלבער נקודה וואס דער רבי וואס דער אלטער רבי רעדט דא, לכן תפילה היא בלחש ובחשאי, בחינת סובב כל עלמין, למעלה מעלה מבחינת השתלשלות, שאין בגדר המשכה והשפעה כלל, ער רעדט בכלל נישט בנוגע צו א מענטשן. מ'האט בכלל נישט קיין המשכה והשפעה צו א מענטש. ואין עולה בשם אהבה כלל רק ביטול במציאות ממש, לגמרי. והיינו בחינת, די תורה טייטשט עס, והיינו בחינת השתפכות אל חיק אביה ממש להיות כאין ואפס ממש, דאס איז דער, דאס איז דער נקודה, איך בין גארנישט. דער ענין פון יהודה וואס מיר האבן גערעדט פריער סיי ראובן שמעון און לוי דאס איז אלס, א מענטש איז נישט גארנישט, ער האט אהבה, צו ער האט מורא, און דערנאך טוט ער מצוות ער וועט זיך מתחבר ווערן.

כי בלי קדימת ראובן ושמעון ולוי לא נמשך בחינת יהודה בחינת ביטול והתכללות בבחינת גילוי אלא בחינת העלם ומקיף איז ולכן אי אפשר להתחיל תפלת שמונה עשרה בלי קדימת פסוקי דזמרה יוצר אור וקריאת שמע ווי קען אנהייבן דא ווי קען אנהייבן מיט דער ביטול דארף פיר פריער האבן ראובן שמעון שמעון און לוי נאר נאר נאך דעם קען קומען דער ביטול אבער אבער אבער אבער אבער וואס איז דער טיפסטער זאך דער טיפסטער זאך איז יהודה נעוץ תחילתן בסופן וואמי בן יאבן אבער וואס איז דער דער העכסטער דרגה איז וואו אין סוף דווקא אין אין אין הודאה הודאה וואס דארטן איז דער מענטש זיך מבטל לייגט זיך אוועק אינגאנצן, וואס דאס איז וואס דאס קומט לאחר די גאנצע סדר העבודה פון פון פון פון אהבה ויראה און תורה און מצוות דער ענין פון תפילה און דארטן דווקא יא און דארט דאס טאקע דאס דווקא ברענגט אים צו אור אין סוף ממש וואס ער לייגט זיך אוועק אינגאנצן. שפעטער דער אלטער רבי רעדט צום סוף אז דווקא דורך יהודה איז ידך בעורף אויביך אז מען וויל לאחר שמונה עשרה קען א איד אוועקגיין אין וועלט און טון מיט ענייני עולם און דאס וועט אים נישט שאטן, נאר מצד אהבה ויראה און תורה און ילוה אישי אלי איז ער נאך נישט באווארנט אויף טון מיט ענייני עולם. ווען קען זיין ידך בעורף אויביך, ידך איז דער יוד דאס איז יהודה, דווקא דורך דעם וואס א מענטש לייגט זיך אוועק אינגאנצן פאר דעם אייבערשטן אז ער טראכט נישט וועגן זיך, קען ער קען ער קען ער טון מיט וועלט אויכעט.